הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת, דף קיף למד ג. פיר שורות פון אויבן. ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מ'האט פריער געהאט א ברייתא א מחלוקת ר' יאשיה מיט ר' יונתן, אמר מר. שטייט אין די תורה ביום השמיני ימול בשר ערלתו, וואס די איבעריגע ווארט בשר, ביום השמיני די אכטע טאג ימול ערלתו די בשר, אז אף על פי שיש שם בהרת, אפילו עס איז דא אויף די פלאץ ווי מען מל'עט א קרעץ, ימול מל'ע, אפילו עס קומט אראפ די קרעץ, דברי רבי יאשיה. פרעגט די גמרא הא למה לי קרא, וואס דארף איך א עקסטערע ווארט אז מען מעג מל'ן ווען ס'איז דא דארט במקום המילה א נגע? איך וואלט אליינס געוואוסט אז מען מעג מל'ן, ווייל דבר שאין מתכוין הוא. איך וויל דאך נישט אראפשניידן די נגע, איך וויל טון די רצון פונעם אייבערשטן מל'ן, און א דבר שאין מתכוין איז דאך מותר. א גרויסע מחלוקת ר' שמעון מיט ר' יודא ווען א מענטש שלעפט. צו א מענטש מעג שלעפן א בענקל שבת אויף זאמד. וואס געשעהט זעליג ווען דו שלעפסט א באנק אויף א בענקל אינדרויסן אויף זאמד? דו אקערסט אביסל. וואס איז א אקער אייזן? אויך א אייזן א פיסל. זאגט ר' שמעון א מענטש מעג שלעפן א בעט א בענקל. אויף ערד, ווייל איך וויל נישט אקערן, און די מחלוקת רבי שמעון מיט רבי יהודה איז נישט דווקא בהלכות שבת, ס'איז כל התורה כולה, ווען די תורה זאגט מען טאר נישט אקערן, איז ווען א מענטש וויל אקערן, ווען די תורה זאגט מען טאר נישט אפשניידן קרעץ, ווען א מענטש וויל אפשניידן קרעץ, אבער איך וויל בכלל נישט אפשניידן קרעץ, איך וויל מל'ן. אמר אביי, ביסט גערעכט, לויט רבי שמעון דארף איך טאקע נישט קיין פסוק בשר. לויט ר' שמעון ווען די תורה זאגט מ'דארף מל'ן פארשטיי איך אליינס אפילו במקום נגע. לא נצרכא דארף מען נישט האבן אלא לר' יהודה, דאמר וואס ער האלט דבר שאין מתכוין אסור אפילו ווען דו האסט נישט אינזין איז אסור. וואלט איך ווען געווען אליין וואלט איך פארשטאנען אז וואס אז מ'טאר נישט מאכן קיין ברית מילה במקום נגע. דא עקסטער ווארט בשר תורה הייסט דארפסט יא מל'ן. רבא אמר אן אנדערע תירוץ אפילו תימא ר' שמעון.

און אז דו שניידסט אראפ די מילה במקום נגע דאס איז אויך א זיכערע זאך, פרעגט די גמרא ואביי לית ליה האי סברא, אביי האלט נישט אז ר' שמעון איז מודה בפסיק ריישא, פארוואס ענטפערט אביי אז דער רבי יאשיה גייט נאר אליבא דרבי יהודה, ענטפערט די גמרא והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו ביידע זענען דאך מודה אז מודה ר' שמעון בפסיק ריישא ולא ימות, א. א זיכערע זאך אז ס'גייט געשען, למשל ווען א מענטש זאגט איך דארף, איך וויל נישט הרג'נען א טשיקן שבת, איך וויל פלעין אראפנעמען די קאפ, איך וויל עס נישט הרג'נען, איך וויל פלעין אפשניידן די קאפ, איז דא אזא זאך? אדער ס'איז א זיכערע זאך ווען מ'שניידט אפ די קאפ, שמעון, ווערט געהארגעט. סאו דעמאלטס האלט אויך רבי שמעון אז ס'איז אסור. א זאך וואס קען זיין יא קען זיין נישט, און פארוואס קען נישט אביי ענטפערן אויך, זאגט די גמרא, בתר דשמעה מרבא. סברה, נאכדעם וואס אביי האט געהערט פון רבא אז ר' שמעון איז מודה בפסיק רישא, האט ער טאקע אזוי מודה געווען, אבער סתם אזוי, די די די תירוץ אז די ברייתא פון ר' יאשיה וואס דארף האבן א עקסטערע פסוק בשר מתיר צו זיין צו מאכן א מילה במקום נגע, דאס האט ער געהערט, דאס איז נאך געווען פאר ער האט געהערט די אז ר' שמעון איז מודה בפסיק רישא ולא ימות. היינט האלט אביי טאקע אז די ברייתא קען אויסקומען לויט רבי שמעון אויך. שטימט? איכא דמתני להא דאביי ורבא, ס'איז דא וואס לערנען אביי ורבא'ס ווערטער, אהא, שטייט אין די תורה השמר בנגע צרעת, געב אכטונג, טו נישט אפשניידן קיין נגע, לשמור מאוד ולעשות, מען דארף טון וואס די כהנים הלווים זאגן. איז דאך משמע פון דעם דווקא לעשות אי אתה עושה, דו טארסט נישט גיין אפשניידן בידיים א נגע, אבל עושה אתה בסיב שעל גבי רגלו, איינער האט קרעץ אויף די פיס, ער האט סארייעסיס אויף די פיס, ער זוכט נישט אראפצונעמען די סארייעסיס, ער וויל פלעין אנטון א טייטע שטרימפ, אבל אתה עושה בסיב שעל גבי רגלו, אדער ער האט א סארייעסיס א נגע אויף די אקסל, ער גייט שלעפן עפעס א פעקל מיט א שטעקן אויף די אויף די אקסל, עס גייט אראפקומען, איז נישט קיין זאך, ואם עברה, ואם עברה, ניין, ואם עברה אויב עס איז אראפגעקומען, יא, עס האט עובר געווען, עס איז, עס האט זיך אראפגעריסן די קרעץ, עברה. פרעגט די גמרא, והא למה לי קרא, וואס דארף איך א פסוק אויף דעם, די לעשות? א דווקא לעשות טאר מען נישט, דבר שאין מתכוון הוא ודבר שאין מתכוון מותר, וואס זאל איך טראכטן אז מען טאר נישט אנטון א שטרימפ טייטערהייט, אויף וואס זאל איך טראכטן אז מען טאר נישט שלעפן א שטעקן אויף די אקסל. ענפערט די גמרא אמר אביי לא נצרכא ביסט גערעכט, סתם דארף איך נישט קיין פסוק, נאר וואס דען, איך דארף עס לאזן הערן לויט רבי יהודה, דאמר דבר שאין מתכוון איז אסור, אבער לויט רבי שמעון ווייס איך עס טאקע פון א סברא. רבא אמר אפילו תימא רב שמעון, ווייל רב שמעון האלט אויך אז בפסיק רישיה ולא ימות, נו פרעגט די גמרא אביי לית ליה האי סברא, אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רב שמעון בפסיק רישיה ולא ימות אז ס'איז אסור, נו וואס ענטפערסטו אים אז ס'גייט לויט רב יהודה, בתר דשמעה מרבא סברה, נאכדעם וואס ער האט געהערט פון רבא האט ער עס אנגענומען, ס'הייסט אנפאנג האט אביי געהאלטן אז רב שמעון האלט אלץ אז דבר שאין מתכוון איז מותר, שפעטער. פרעגט די גמרא, לאמיר צוריק גיין צו די ערשטע נוסח, וואס האט מען געהאט למעשה? פארוואס דארף רבי יאשיה האבן א עקסטערע ווארט בשר? לויט אביי. לויט רבי יהודה. וואס האט אביי געזאגט? פארוואס דארף איך האבן א עקסטערע בשר? וביום השמיני ימול בשר ערלתו. אז לויט רבי יהודה וואס ער האלט אז דבר שאין מתכוון. נו פרעגט די גמרא ואביי אליבא דר' שמעון האי בשר מאי עביד ליה, לויט ר' שמעון וואס דארף איך האבן די ווארט בשר? אמר ר' עמרם, אז אביי קען זאגן אז איך דארף האבן די ווארט בשר, א גרויסע א גדול וואס האט באקומען קרעץ במקום המילה, און אומר לקוץ בהרתו הוא מתכוון, דער גדול זאגט פאר די מוהל, זאגט רש"י, באומר לקוץ גדול שהוא בר עונשין ואומר למוהל לקוץ בהרתו בכוונה ליטהר, דער גדול זאגט פארן מוהל קום הער, מאך מיר א ברית מילה, ווייל איך וויל זיין טהור, איך בין קרעציג, איך קען נישט זיין דא צווישן די עולם, איך דארף אז אפילו אזוי איז מותר. איינער האלט מיר דא? איינער איז דא? וואס? א דבר שמתכוון איז מותר צו מאכן א ברית מילה. נו פרעגט די גמרא תינח גדול, זייער פיין, די איבעריגע ווארט בשר וואס שטייט ביי די ביי די פסוק פון מל'ן א גדול, אבער קטן, די איבעריגע ווארט בשר וואס שטייט ביי מילה פון א קטן מאי איכא למימר, א קטן קען דאך נישט גיין זאגן טו מיר א טובה שלעפ מל מיך ווייל איך וויל ווייל איך וויל זיין טהור. ער קען דאך נישט מכוון זיין איז דאך א קטן. אמר רב משרשיא, אביי קען איינזעצן די פסוק באומר אבי הבן, דער טאטע פונעם קטן, ער זאגט פארן מוהל, טו מיר א טובה, לקוץ בהרת דבנו הוא קא מתכוין, איך האב דא בכלל נישט אינזין ברית מילה, איך וויל דא געהעריג אראפשניידן די נגע, איז אפילו אזוי, ווען ס'איז א דבר שמתכוין, און אפילו ביי א קטן, איז אויכעט. מוטער! פרעגט די גמרא ואי איכא אחר אויב איז דארט דא א צווייטער וואס איז נישט די טאטע, ליעביד אחר, זאל איך גיין זאגן אז דער צווייטער זאל מאכן די ברית מילה? ס'טייטש אזוי, געב א קוק. אויב דער טאטע שיקט בשליחות דעם מוהל, איז ער דאך עובר, ווייל ער האט אינזין דא. אראפצושניידן די נגע, איז דאך זיכער בעסער זיך נעמען א פרעמדע מענטש וואס ער האט בכלל נישט אינזין אז דער קינד זאל זיין אויס נגע צו יא נגע צו נישט נגע, ער וויל פשוט טון די ציווי פונעם אייבערשטן, מל'ן אידישע קינדער, ליעביד אחר, ווייל דאמר ריש לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, יעדע מאל דו האסט א עשה, מארגן איז דא ברכת התורה צו קענען מיטהאלטן דף ק ל ג, יעדע מאל דו האסט א עשה מיט א לא תעשה. און והיא את אם אתה יכול לקיים שניהם אויב דו קענסט ביידע טוהן אן עובר זיין די לא עשה מוטב דארפסט עס טוהן ואם לאו אויב קענסטו נישט טוהן די עשה אבער משה נאר מיט די עבירה יבוא יעשה וידחה לא עשה סאו געב א קוק דו האסט א קינד וואס מען דארף מאכן א ברית מילה און ער האט במקום המילה במקום הערלה א נגע. איז דער טאטע ער וויל אז דער קינד זאל זיין טהור, ער בעט דעם מוהל טו מיר א טובה שנייד מיר מאך מיר שוין דעם ברית מילה אז אזוי מיין זוהן מיר ווערן א אויס איז ביסטו דוחה. נאך אלץ מעג מען עס טוהן אבער דא ביסטו דא ביסטו עובר אויף עבירה נעמסט א פרעמדע מענטש וואס נעמסט א פרעמדע מענטש וואס ער האט נישט ענטפערט די גמרא דליכא אחר, די פסוק דארף האבן, כאטש די קשיא איז געווען וואס דארף איך האבן די ווארט בשר, איך וואלט עס אליינס געקענט ערלעדיגן, מען זאל נישט דארפן טרעטן אויף די פראבלעם פון אראפנעמען די נגע. ענטפערט די גמרא דליכא, אז ס'איז דליכא אחר, דעמאלטס קומט די תורה זאגן בשר. אקעי אונז הייבן אן א פרישע גמרא, פאר אלע וואס זענען יעצט אנגעקומען, קענען פרובירן מיטצוהאלטן פון דאס ניי. אמר מר. ס'איז געשטאנען די ברייתא. אויבן אין די נעכטיגע שיעור יום טוב, אויב ס'געפאלט אויס א ברית מילה יום טוב, אינה דוחה אלא בזמנה בלבד, ס'טייטש אויב די קינד איז געבוירן געווארן און די אכטע טאג קומט אויס יום טוב, שבת, דעמאלטס קען מען מאכן א ברית מילה, אויב ס'איז נישט אין די זמן, אבער. נו מנא הני מילי פון ווי לערן איך ארויס אז א ברית מילה איז נישט דוחה יום טוב נאר בזמנה אלא בזמנה בלבד אמר ר' חזקיה וכן תנא חזקיה דבי חזקיה מ'האט געלערנט אין בית מדרש פון חזקיה אמר קרא שטייט ביי די קרבן פסח לא תותירו ממנו עד בוקר מ'טאר נישט איבערלאזן פונעם קרבן פסח בערל ווען עסט מען די קרבן פסח? שלאף ער עסט זיך די קרבן פסח ביינאכט, טאר נישט איבערלאזן ביז צופרי, והנותר ממנו עד בוקר, ווער ס'האט איבערגעלאזט ביז צופרי, באש תשרופו, שאין תלמוד לומר עד בוקר, דארפסט מיר נישט נאכאמאל זאגן והנותר ממנו עד בוקר, זאג מיך, לא תותירו ממנו עד בוקר, שמעון, לאז נישט איבער ביז צופרי, והנותר ממנו באש תשרופו, מה תלמוד לומר עד בוקר, נו, בא הכתוב ליתן לו בוקר שני לשריפתו. לא תותירו ממנו עד בוקר, ביז פסח איז צופרי די ערשטע טאג פסח. און והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, דעם נעקסטן בוקר, די ערשטע טאג חול המועד, דעמאלטס גייסטו עס פארברענען. קען נישט פארברענען יום טוב קיין קרבן פסח. פארוואס? ס'איז צרכי חול. די זעלבע זאך, א מילה שלא בזמנו. קען מען נישט מאכן יום טוב, ס'איז צרכי חול. אביי האט א אנדערע פסוק, אביי אמר קרא עולת שבת בשבתו, עולת שבת, דו מעגסט נעמען די קרבנות די אייברים פונעם עולה פונעם שבת, מקריב זיין בשבת, ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב, אייברים פונעם תמיד פון ערב שבת, אייברים תמיד פון ערב יום טוב, קען מען נישט פארברענען שבת און יום טוב. א מילה שלא בזמנו איז אזוי ווי ס'ווערט קאנסידערט אזוי ווי א עולת חול, רבא האט א אנדערע מקור, שטייט אין די פסוק כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש, איך רעד דאס די אנפאנג פון די פסוק, דא הייבט זיך הוא לבדו יעשה לכם, וואס קוועטשט מען דא א איבעריגע ווארט הוא לבדו? הוא. ולא מכשירין. דווקא אוכל נפש, מ'דארף גיין שעכטן, מ'דארף גיין קאכן, מ'דארף גיין באקן, דאס איז קענסטו מאכן יום טוב, אבער גיין אנגרייטן צו גיין מאכן א שפיד צו גיין קענען בראטן, דאס קענסטו שוין טון ערב יום טוב, דאס נישט, און די איבריגע ווארט לבדו קומט מיר זאגן דווקא אוכל נפש ולא מילה שלא בזמנו, דאתיא מקל וחומר.

האבן מיר געהאט נעכטן, יא? אין די גמרא. איך וואלט געקענט זאגן מה דאך צרעת שדוחה עבודה? מה דאך צרעת אז וואס איך זאג אז וואס א כהן וואס איז קרעציג קען נישט טון קיין עבודה, איז דאך מילה שלא בזמנו, וויל איך גיין זאגן דוחה אותה? אזוי האבן מיר געהאט אויב דארף איך האבן עקסטערע ווארט לבדו. זאגט די הייליגע גמרא רב אשי אמר נאך א מקור, שטייט וביום השמיני שבתון, שבתון איז עשה הוא, איז דאך והוה ליה יום טוב עשה ולא תעשה, ואין עשה, מצוות מילה איז א מצוות עשה. סתם אזוי טאקע ווען דו האסט א עשה א עשה דוחה לא תעשה, אבער ואין עשה דוחה לא תעשה, ועשה, הייבט אן א פרישע גמרא כלל אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא קריגט אויף רבי אליעזר, אז יעדע מלאכה וואס דו קענסט טון ערב שבת איז נישט דוחה נח הערש שבת, אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי עקיבא אונז פסק'ן מיר ווי רבי עקיבא אז וואס א מכשירי מילה וואס מען קען טון, ברענגען די מעסער, מאכן די מעסער, די אלע זאכן וואס מען קען טון ערב שבת, איז נישט דוחה. זאגט די גמרא ותנן נמי גבי פסח, אין מסכת פסחים האב איך די זעלבע משנה כי האי גוונא, כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, למשל ברענגען די קרבן צום בית המקדש מחוץ לתחום, דאס האסטו געקענט טון פאר שבת, אדער דו זעסט אז די קרבן האט א יבלת, א ווארצל, א מום, מען דארף עס גיין אפשניידן, אנטשולדיגט, דאס האסטו געקענט טון. פאר שבת, אינה דוחה את השבת, שחיטה, שעכטן די קרבן שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דאס איז יא דוחה את השבת, ואמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי עקיבא, וואס דארף רב יהודה אמר רב צוויי מאל זאגן הלכה כרבי עקיבא, איינמאל אין מסכת שבת ביי די מצוה פון מילה, איינמאל אין פסחים, ביז דא? ענטפערט די גמרא צריכא דארף מען לאזן הערן צוויי מאל, איך וואלט דיר געקענט מאכן א חילוק, ווייל דאי אשמעינן ווען דו וואלסט מיר געזאגט יעקב משה אז ביי מילה פסק'ן איך ווי רבי עקיבא אז מכשירי מילה איז נישט דוחה שבת וואלט איך געזאגט התם הוא דמכשירין וואס איז אפשר לעשות מאתמול לא דחו שבת ווייסט פארוואס? ווייל דליכא כרת אויב דו מאכסט נישט קיין ברית מילה בזמנו איז נישט דא קיין כרת. וועל איך מאכן מארגן די ברית מילה, איך קען מל'ן זונטאג, איך האב נישט מקיים געווען די מצוה בזמנו, אבל קרבן פסח דאיכא כרת, אז דו העסט נישט אפשניידן די יבלת היינט און ברענגען דעם קרבן פסח, מארגן קענסטו נישט ברענגען א קרבן פסח, האסטו כרת, איז אימא וואלט איך געקענט מיינען לידחי שבת א שבת,

פארקוק אויף אלעס, אפשר אפילו שבת קען מען דוחה זיין אפילו די מכשיר אויף צו מאכן, ממילא צריכא זאגט מען צוויי מאל אז מען מאכט נאר די מצוה איז דוחה שבת נישט מכשירן. מען הייבט אן א פרישע משנה ווער ס'וויל מיטהאלטן, שימעלע וואלט איך געהאט א ראש ישיבה זאל מיך פארלערנען אין פופצן צוואנציג מינוט יעדן טאג א דף. האט איך אים אויסגעהערט. דא די הייליגע משנה דף קוף למד ג עושין כל צרכי מילה בשבת, אלע זאכן וואס איז נוגע פאר מילה מעג מען טוהן שבת, אנגעפאנגען פון די מילה, אפשניידן די ערלה, נאכדעם די פריעה, אראפרייסן די האר, די הויט וואס איז אונטער די ערלה, וואס דעקט צו די ראש הגיד, מעג מען אויכעט, און נאכדעם די מציצה, מוצצין, אויסמוצקענען די בלוט, וואס די מוהל שלעפט ארויס אביסעלע בלוט, די אלע זאכן איז דוחה שבת, פארוואס? פארוואס מעג מען מאכן פריעה? זאגט רש י, ואף על גב דהיא עשיית חבורה, קוק אריין אין רש י מוצצין, דו מאכסט זיך א געהעריגע חבורה, דו שלעפסט ארויס בלוט, שאין הדם ניתק מחיבורו אלא על ידי מציצה, ווען דו שניידט, ווען מען שניידט אפ די ערלה, ווער ס'האט שוין אמאל געזען א ברית, ווען מען שניידט די ערלה קומט נאכנישט ארויס די בלוט, ווען מען שלעפט ארויס די בלוט דעמאלטס קומט ארויס די בלוט, מיט דעם אלעם ס'איז א סכנה פאר די קינד אויב מען טוט עס נישט מעג מען עס טון שבת, זאגט די הייליגע משנה ווייטער ונותנין עליו איספלנית, מען מעג ארויף לייגן א פאשל וכמון א מין פאודער וואס מען טוט פאר רפואה, פארוואס? ווייל די אלע זאכן. איז א סכנה? מעג מען עס טון? אם לא שחק מערב שבת, אויב האסטו נישט צעריבן די כמון, די די גראזעלע, די שאלה איז צו מ'מעג שבת גיין מאכן טוחן, און זאגט ער אם לא שחק איז לועס בשיניו. איי וועסט מיך פרעגן ס'איז דאך פיקוח נפש, מעג מ'מעג דאך אלעס, זאגט רש י כמה דאפשר לשנויי משנינן. וויפיל דו קענסט מאכן, דו קענסט מאכן מיט א שינוי, אם לא טרף יין ושמן ונותן, און נאכדעם לייגסטו עס ארויף, אם לא טרף יין ושמן מערב שבת, פלעגט אויסמישן יין ושמן, אויסקלאפן אויל מיט וויין, און נאכדעם לייגן אויף די מקום המילה, און שבת טאר מען עס נישט אויסמישן. וואס איז דער איסור? מאטקע. פארוואס טאר מען נישט אויסמישן וויין מיט אויל שבת? מ'ברענגט דא אראפ פון תפארת ישראל אז ס'איז א איסור מדרבנן, ווייל ס'זעהט אויס כאילו דו ביסט מכין צו גיין קאכן, אזוי ווי דו קלאפסט אונטער א איי. הא? אין עושין וואס? ניין די איסור דארט איז וועגן די טרינקען די רפואה, נישט די עסן, נישט די מישן, די מישן טו נישט אויס מישן, טו נישט אויס מישן, טו נישט גארנישט. ווייטער, אויב האט ער עס פארגעסן צו מאכן פאר שבת ינתן זה בעצמו וזה בעצמו זאל ער עס עקסטער לייגן, איז נישט קיין פראבלעם אז ס'מישט זיך אויס אויפ'ן מילה. ואין עושין לה חלוק לכתחילה, מען טאר נישט גיין מאכן לכתחילה, זאגט רש"י חלוק כמין כיס דחוק היו עושים, א בענדל זעט אויס עפעס א זאך וואס מען לייגט אריין ארום אבל כורך עליה סמרטוט, מ'טאר נישט גיין מאכן לכתחילה א בגד א כלי שבת, אבער מען מעג ארויף לייגן א סמרטוט ואם לא התקין מערב שבת, אויב האסט עס נישט אנגעגרייט ערב שבת און די קענסט נישט גיין טראגן, כורך על אצבעו בינד עס ארום דיין פינגער, ומביא, די קענסט עס טראגן ואפילו מחצר אחרת, ווייל מען מעג עס אנטון. וויבאלד דו ביסט משנה, מעג מען אזוי גיין? מעג מען מוותר זיין? פרעג די גמרא דף קל"ג איך פארשטיי נישט, דו הייבסט אן עושין כל צרכי מילה, יא? עושין כל צרכי מילה. מכדי קתני כולהו, דו רעכנסט דאך אויס נאכדעם, זאגט רש"י, מוהלין, פורעין, מוצצין, אספלנית, סאו וואס מיינט נאך, סאו וואס מיינט עושין כל צרכי מילה? קענסט דאך ווען די זעלבע געלט אנהייבן, מוהלין ופורעין ומוצצין, וואס לאתויי מאי, וואס נאך לייגט די תנא צו מען מעג טון, זאגט די הייליגע גמ' לאתויי הא דתנו רבנן די גמ' וויל דא צולייגן א זאך וואס האט מען געלערנט אין א ברייתא, המל איינער וואס מל'ט שבת כל זמן שהוא עוסק במילה ווילאנג ער האט נאכנישט אוועק גענומען זיין הענט, ער האט נאכנישט אינגאנצן געענדיגט, איז אויב ער זעהט אז ס'איז דא הויטלעך, יא וואס איז ברית מילה, מען נעמט אראפ די הויט אויפן גיד. איז ווי לאנג ער האלט נאך אינמיטן און ער זעט אז ער האט איבערגעלאזט א שטיקל הויט, מעג ער עס ווייטער אפשניידן חוזר, מעג ער צוענדיגן די מילה, ביין על הציצין, ציצין מיינט די שטיק די הויטעלעך, סיי די ציצין המעכבין את המילה וואס איז מעכב די מילה, און בין על הציצין שאין מעכבין את המילה ער וויל פלעין שיין מאכן. ס'דא ציצין זאגט רש"י. ס'איז דא הויטן, א שטיקעלע הויט, וואס בעצם איז עס נישט מחפה, ס'דעקט נישט צו רוב העטרה, איז שוין כשר גע'מל'עט. אבער דער מוהל וויל מאכן א שיינע דזשאב, ער וויל עס שיין צוענדיגן, שבת וועגן חילול שבת, אנטשולדיגט ס'איז שבת, ס'איז שבת, אקעי, מילא מל'ן מיט דוחה שבת, סתם אראפ, יעדע הויטל וואס דו רייסט אראפ איז חילול שבת. איז אויב דו האסט נאכנישט געענדיגט, דו האלטסט נאך אינמיטן שניידן, מעגסטו צוענדיגן. פירש, האסט שוין אראפגעלייגט די מעסער? שוין געענדיגט? און יעצט געסטו א קוק אוי וויי ס'איז נאכנישט איז על הציצין המעכבין את המילה, אויב זעסטו האסט איבערגעלאזט א שטיקל הויט וואס דעקט צו רוב העטרה מעגסטו ווייטער חוזר ווייל דאס איז דאך די מילה אליינס, די קינד איז נאכנישט געמל'עט, על הציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר, קומט אויס די משנה ווען ער קומט זאגען ווען ער קומט זאגען. כל צרכי מילה קען מען טון שבת איז אפילו ציצין שאין מעכבין את המילה כל זמן שלא פירש. פרעגט די גמרא מאן תנא, ווער האלט אז ווען ס'איז יא פירש אינו חוזר, וואו זעה איך אזא תנא? איך לכאורה זעה איך עס ביי קרבן פסח, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, לכאורה דאס איז די שיטה פון רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא, דו ווייסט אז אפשינדן די הויט פון א בהמה איז וואס? א מלאכה. אבער מיט דעם אלעם מען דארף דאך קענען צוקומען צו די אימורים, סאו מען הענגט אויף די קרבן פסח אויף די פיס, און מען שניידט אריין די הויט, און מען הייבט אן שינדן די הויט, און לאמיר זאגן ער האלט שוין ביי די חזה, ביי די בריסטן, און יעצט קען ער שוין צוקומען צו די אימורים, די שאלה איז צו ער מעג ממשיך זיין ווייטער אראפשינדן די גאנצע הויט יענקל פונעם קרבן פסח, איז דא אזא א ברייתא, ארבעה עשר שחל להיות בשבת, אויב ס'פאלט אויס ערב פסח שבת אזוי ווי קומענדיגע יאר. מפשיט את הפסח עד החזה מעגסטו נאר אראפ נעמען די הויט ביז די חזה ביז די בריסט מען קען שוין צוקומען צו אלע אימורים און נאכדעם דארפסט שוין לאזן פארוואס ווייל די איבריגע חלק שוין נישט קיין מצוה ביז די אימורים מוזטו קענען צוקומען כדי צו קענען מקריב זיין אויף מזבח דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים אומרים מפשיטין את כולו קענסט די גאנצע זאך אראפ נעמען סא לכאורה וואס די טעם פון רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה איינמאל דו האסט אפגעשניטן די הויט ביז די חזה האסט שוין געטון די מצוה. פארוואס גייסטו יעצט גיין צוריק גיין ווייטער שינדן די הויט? ווילסט שיין מאכן? עס איז מער נישט דוחה שבת. סאו לכאורה די זעלבע זאך, איינמאל דו האסט געשניטן די מילה, האסט אראפגעלייגט די מעסער, און יעצט ווילסטו ווייטער צוענדיגן? זאגט די גמרא ניין ממאי, וואס עפעס שטעלט ר' יוחנן צאם אז די תנא ר' ישמעאל איז ער האלט עד כאן איך קען זאגן עד כאן לא קאמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה התם, ווייסטו פארוואס ווען ס'קומט צו א קרבן פסח האלט ער אז וואס? אז מען טאר נישט ווייטער גיין משום דלא בעינן זה קלי ואנוהו, ס'איז דאך נישטא קיין זה קלי ואנוהו, וואס האסטו שיין צו מאכן די קרבן פסח, די פלייש, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט די מצוה, די מצוה איז צו גיין עסן, איך העל שוין באלד גיין עסן, מוצאי שבת, ס'קומט פסח, איך העל גיין, העל איך ענדיגן, אבל הכא דבעינן זה קלי ואנוהו, אז די מילה זאל זיין שיין צוגעענדיגט, אפשר הכי נמי וועט רבי ישמעאל אויך מודה זיין אז אפילו ווען האסט שוין אראפגעלייגט די מעסער שבת מעגסטו צוריק אויפהייבן די שערל און צוענדיגן די הויט און אראפנעמען ווייל דתניא האבן געלערנט א ברייתא עס שטייט זה קלי ואנוהו די אידן האבן געשריגן ביי די שירה זה קלי דאס איז אונזער אייבישטער ואנוהו כ'וועל אים באשיינען וואס איז ואנוהו? אנוהו איז א לשון פון שיין מאכן יא אנוהו איז א לשון פון שיין מאכן. התנאה לפניו במצוות. מאך אים שיינע מצוות, עשה לפניו סוכה נאה, איינער זאגט וואס איז א חילוק א סוכה? די עיקר איז איך זיץ מיך אין מיין סוכה'לע מיט ברעטעלעך, ס'איז אן אנדערע ניגון נישט די ניגון, מיט ברעטעלעך געמיינע, היינט שוין אנדערע וועלט מען זינגט שוין א סוכה'לע א קליינע און ברעטעלעך שיינע, אבער אזוי גייט די ניגון ניין? א סוכה'לע א קליינע און ברעטעלעך געמיינע, שמוציגע ברעטעלעך. עשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו. קומט עס אריין דא אינטערעסאנטע, לכאורה די למדן דארף מיר אביסל ארויסהעלפן, ווי קומט אריין כתוב בו לשמו, דאס האט דאך נישט מיט קיין ואנוהו, איז דאך א מצוה אליינס, וואס? כ'הער נישט? לשמו האט נישט מיט קיין ואנוהו, לשמו איז א געהעריגע הלכה.

זאגט די ברייתא אבא שאול אומר, איך דרש א אנדערע ווארט אויף אנוהו, על כל פנים די קשיא גייט שוין פון דעם, אנוהו הוי דומה לו, ער דרש'ט אין די ווארט אנוהו, זאגט רש"י אני והוא, שיינע רש"י, אני והוא, אעשה עצמי כמותו לדבק בדרכיו, מה הוא חנון ורחום, דער אייבערשטער האט רחמנות, אף אתה היה חנון ורחום, כ'האב שוין געטראפן עפעס א פלאץ ווי איך קען רעדן צו די מלמדים. כ'זוך א גאנצע דף שוין ווי כ'קען ווי כ'קען רעדן צו די מלמדים. לכאורה דא קען מען שוין עפעס אריינשטופן דא. מה הוא חנן ורחום? דער אייבערשטער האט רחמנות, וועסטו אויך רחמנות האבן. על כל פנים וואס זע איך פון דא? וואס זאגסטו מיר אז רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ער איז דער תנא וואס וועט האלטן ביי? לכאורה קען איך זאגן אז וואס? אז דא וועט אויך האלטן רבי יוחנן רבי ישמעאל בנו של אז מ'מעג. יא אלא אמר רב אשי הא מני רבי יוסי, די שיטת רבי יוסי, גייען מיר דא דורכגיין א גאנץ ש"ס, דאן האט זיך געווען אבער אין א משנה מסכת ראש השנה, אויב צוויי עדים זעהן די לבנה די ניי די מולד שבת, מעגן זיי גיין צו ירושלים אפילו חוץ לתחום, גיין אז מען זאל קענען מקדש זיין די חודש, אבער וואס טוט זיך אז מען זעהט א קלארע לבנה? מעגן צוויי עדים פון ביתר וואקן צום צום צום צו ירושלים גיין עדות זאגן? שמעון, אז ס'איז קלאר דארפסטו דאך אליינס טראכטן אז אין ירושלים מסתמא האט שוין בית דין אליינס אויך געזען איז א מחלוקת איז בין שנראה בעליל סיי מ'זעט די לבנה קלאר בעליל אפן בין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבת אפילו איך בין קלאר אז די בית דין האט שוין אליינס געזען מיט דעם אלעם מעג מען גיין מחלל שבת זיין רבי יוסי קריגט נראה בעליל אין מחללין עליו את השבת, אפילו עס איז דא א מצוה פון גיין עדות זאגן אויפן חודש, איז עס נישט דוחה את השבת, פארוואס? ווייל מען דארף נישט, נישטא קיין שום ענין, ווייל איך זאג אז זיכער האט שוין בית דין אליינס געזען, איז לכאורה די זעלבע זאך, איינמאל דו האסט אויפגעהערט צו מל'ן און דו זעסט יעצט ציצין וואס איז נישט קיין מצוה און עס איז נישט מעכב את המילה, איז לויט ר' יוסי נישט דוחה שבת, לויט די חכמים. ניין, מען זאגט פאר די עדים גיי מחלל שבת זיין אפילו. זאגט די גמרא וואס עפעס ממאי? ווער זאגט דיך אז דאס איז רבי יוסי? דילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי התם. ווייסטו פארוואס רבי יוסי זאגט אז מען זעט קלאר די לבנה טארן עדים נישט מחלל שבת זיין ווייל דלא ניתנה שבת לדחות שבת. מען טאר נישט דוחה זיין שבת אויף אזא סארט עדות. כ'הער נישט. ווען ס'איז בעליל טאר מען נישט מחלל שבת זיין. אבל הכא דניתנה שבת לדחות? כ'פארשטיי נישט. מען מעג דאך גיין מאכען א ברית מילה. איז אפשר הכא נמי אויף ציצין מעג מען אויכעט שוין צוענדיגען. דארט זאג איך בכלל די עדים טארן בכלל נישט גיין. וואס? מען טאר נישט אנהייבן. אלא אמרי נהרדעי, א צווייטע זאך, דאס איז רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי, דאס איז רבנן וואס זיי קריגען זיך אויף רבי יוסי אין די קומענדיגע משנה דתנן. וויאזוי האט מען געמאכט די לחם הפנים שבת, מען האט דאך געטוישט יעדע שבת די לחם הפנים, ארבעה כהנים נכנסין, פיר כהנים גייען אריין, שניים בידם שני סדרים, צוויי קומען מיט מיט צוויי פיילס ברויט, אזוי ווי מען טראגט ספרים, יא, א ברויט אויף א ברויט, זעקס ברויטלעך מיט זעקס ברויטלעך. און שניים בידם שני בזיכין און צוויי האבן לעפלעך מיט לבונה, און וארבעה מקדימין לפניהם פיר גייען שוין פאראויס, שניים ליטול שני סדרים, צוויי נעמען אראפ די אלטע סדר פון די ברויט, און שניים ליטול שני בזיכין. העלאו, געב א קוק דא. העלאו. אבער האבן צוויי פיילס ספרים יא דאס איז דאס איז די שלחן מיט צוויי פיילס ספרים מיט צוויי פיילס ברויט די שאלה איז וויאזוי שטייט דאך סדארף ליגן אויפן שלחן תמיד סדארף אלץ זיין ברויט סאו וויאזוי נעמט מען אראפ די אלטע ברויט און מלייגט אריין די נייע ברויט איז שניים עומדים בצפון צוויי שטייען אויף צפון זייט ביי די ברייט פון די טיש ופניהם לדרום מיט די פנים צו דרום און והמוציאים עומדים בדרום ופניהם לצפון אלו מושכין ואלו מניחין טפחו של ידו בצד טפחו של זה, ס'טייטש מ'פושט. יא? אזוי גייט עס. אז ס'זאל זיין לפני תמיד. משום שנאמר לחם לחם פנים לפני תמיד. רבי יוסי אומר נא, אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין, דאס מיינט נישט תמיד. לייג אראפ, און נעם אראפ, און לייג ארויף, אף זה היה תמיד, דאס איז אויכעט תמיד. ני, וואס האטס מיט ברית מילה? לאמיר זען שטעל עס צאם. לאמיר שנעל טרעפן די רשי. אה, אפילו האסט שוין אראפגעלייגט די מעסער. זאגט רשי ולר' יוסי, סוף רשי, דאמר כי שבקה, והדר מתחיל נמי תמיד הוא דחדא מילתא היא, הכא נמי פירש חוזר. האסט שוין אראפגעלייגט די מעסער פון די מילה, מעגסטו נאך ווייטער גיין שניידן די ציצין, האסט נאכנישט געענדיגט די מילה. געענדיגט מיינט ווען ס'איז געענדיגט.

וואס מאכט א ברית מילה שבת זאגט רשי און דו האסט נישט צוגעענדיגט די ציצין האסטו מחלל שבת געווען פארוואס ווייל דו האסט נישט געמאכט קיין מילה ציצין ציצין המעכבין ציצין המעכבין ווען דו גייסט נישט צוריק שבת צוענדיגען איז דער מוהל חייב כרת מחלל שבת געווען? מתקיף לה רב פפא אומן? לימא להו אנא עבדי פ דער אומן קען דיך זאגן וואס דו געסט מיך כרת? אזוי ווי דו ביסט מכבד איינעם מיט מילה ביסט מכבד איינעם מיט פריעה וואס ווילסטו פון מיר? אנא עבדי פלגא דמצוה אתון עבדיתו פלגא דמצוה אז איך ענדיג נישט די ציצין געסטו מיר א שריי אז איך האב מחלל שבת געווען? דו ענדיג צו דאס קענסטו מיר גיין זאגן אז איך האב כרת? אלא אמר רב פפא דא רעדט מען פון מאכט א ברית מילה אויף א גדול.

קען נישט זיין אז מען רעדט דא פון דעם, אלא אמר רב אשי לעולם רעדט מען דא פון א אומן וואס ער מאכט דא א ברית מילה שבת, מ'מעג מחלל שבת זיין מאכן א ברית מילה יענקי אבער אויב די ענדיגסט נישט די מילה, אויב די ענדיגסט נישט די מילה האסטו מחלל שבת געווען, איי דער מוהל קען שרייען אנטשולדיגט ענדיג צו, דא רעדט מען דא ער קומט דא בין השמשות, אינמיטן שלש סעודות לויפט ער אריין ער גייט נאך מאכן די ברית מילה יעצט בין השמשות, כגון דאתא בין השמשות דשבת, ואמרו ליה די עולם זאגט אים לא מספקת, דו גייסט נישט קענען ענדיגן די גאנצע מצוה פון מילה אין שבת, דו גייסט דארפן מארגן צו ענדיגן, ואמר להו ער שרייט מספקינא, איך גיי עס יא נאך אריינכאפן, למעשה ועבד, ער האט געמאכט די מילה, ולא איסתפק ער האט נישט געקענט ענדיגן די מילה, נישט געקענט אראפנעמען אלע ציצין המעכבין פארנאכטס, איז אישתכח דחבורה הוא דעבד, ער האט געמאכט א חבורה, ער האט נישט געמאכט, ער האט געמאכט א בייל, ער האט נישט געמאכט קיין ברית מילה, ער האט געמאכט בלוטן, ממילא וענוש כרת. און דא קען ער נישט גיין שרייען אתון עבדיתו, וואס אתון עבדיתו? מען האט דיר דאך געזאגט דו גייסט נישט קענען מאכן ביז מוצאי שבת. דאס איז די ברייתא מהלקטין את המילה, דארפסט דאך מאכן גענוג פרי ואם לא הילקט אויף אזא מין פאל טארסטו נישט גיין אנהייבן די מילה. ס'געשטאנען אין די משנה מוצצין. מען מעג מאכן מציצה שבת, אמר ר' פפא האי אומנא א מוהל דלא מייץ, וואס ער מאכט נישט קיין מציצה, סכנה היא, מאכט ער א סכנה פאר די קינד, ועברינן ליה מען נעמט אים אוועק פון די, מען מאכט אים אויס מוהל, און פרעגט די גמרא פשיטא, אז די משנה זאגט מדקא מחללי עליה שבתא, סכנה היא, אז די משנה זאגט מען מעג מוצץ זיין שבת, איז דאך א סימן אז וואס? אז ס'איז א סכנה, וואס דארף ר' פאפא גיין זאגען? אז מען מעג מאכן מיט אז מציצה איז א סכנה, מהו דתימא איך וואלט געקענט מיינען האי דם מיפקד פקיד, די בלוט וואס קומט ארויס פון מציצה קומט נישט פון די גוף אזוי ווי אנדערע בלוט, ס'איז אזוי ווי בלוט וואס ליגט אין א כלי, דו האסט גארנישט געמאכט דא קיין חבורה, במילא אפשר וועגן דעם זאגט די משנה אז מען מעג.

ר' פפא לערנט ארויס פון די חלק המשנה, אזוי ווי אספלנית וכמון כי לא עביד סכנה היא, אף הכא נמי כי לא עביד סכנה היא. נאך א קליינע גמרא, ונותנין עליה אספלנית, אמר אמר אביי, אביי איז געווען א יתום, און ער האט געהאט א מאמע וואס האט אים אויפגעהאדעוועט, אמרה לי אם, מיין מאמע וואס האט מיך אויפגעהאדעוועט האט מיך געזאגט אסאך זאכן דא די גמרא, אספלניתא דכולהו כיבי, וואס איז די בעסטע פשל?

זענען געגאנגען די מענטשן פון מחוזא קרעינהו בני מניומי אסיא למנייהו, זענען זיי געגאנגען צום דאקטער, זיי האבן אים צוריסן די קליידער, זאגט רש"י שהפסיד להם לגלות רפואה זו. ווער איז געגאנגען צורייסן? די דאקטער? די דאקטוירים זענען געווארן ברוגז אויף רבא. ווער? די עולם? כ'הער נישט. נאכאמאל. ווער איז געווארן ברוגז? די דאקטוירים, די פראפעשענעלס אויף רבא. רבא איז געגאנגען פארציילן פאר יעדן איינעם וויאזוי מ'קען זיך אליינס א עצה געבן. האבן די דאקטוירים געהאט א טענה אויף אים. האסט צוגענומען אונזער פרנסה. קרעינהו בני מניומי אסיא למנייהו. אמר להו שבקי לכו חדא. האב איך איבערגעלאזט איין רפואה וואס איך האב נישט געטיילט ברבים, אמר שמואל, האי מאן דמשי אפיה ווער ס'וואשט זיך אפ די פנים ולא נגיב טובא, און ער ווישט זיך נישט אפ נקטרו ליה חספניתא ס'ווערט אים די פנים געשפאלטן דף קוף למד ד, מאי תקנתיה לימשי טובא במיא דסילקא, זאל ער זיך וואשן אסאך מיט מיא סילקא, אזוי וועט ער האבן א רפואה. על כל פנים לאמר א ברוך השם האט מען זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, און איך האב געטראפן אביסל פאר די מלמדים, איך טרעף נאך עפעס אויף די מלמדים, וואס? תפילה? נו, ווי ביסט עטס מלמד? אה! דאס הייסט לפני תמיד? באלד וועט ער זיין גוט, באלד וועט ער לערנען. און זה קלי ואנוהו, מה הוא חנון ורחום אף אתה רחום וחנון. וואס ביסטו? וואס איז דיין טיטל? א מלמד. וואס איז דיין טיטל? א מלמד. און וואסער טיטל האט דער אייבערשטער? וואס האט מען היינט צופרי געזאגט ביי ברכת התורה? ברוך אתה השם? המלמד תורה לעמו ישראל. מוהרא"ש האט אלץ פארציילט דעם מדרש אז אברהם אבינו האט געהאט א בית התבשיל, הכנסת אורחים. האט אריינגענומען אראבער, נישט קינדער שלאפן, אראבער האט ער אריינגענומען, זאלסט אוועק געבן א דירה פאר אראבער? יעקב משה. אראבער קענען נוצן דיין דירה אויבן, נאכדעם וואס ער קען אביסל אריין לייגן דעם אייבערשטן, געמאכט א טענט, געטיילט עסן, אזוי צום סוף וועט ער קענען אפשר אריין לייגן אין זיי, ווען זיי גייען ענדיגן עסן זיי פרעגן וויפיל ס'קאסט, וועט ער זיי גייען זאגן, ס'קאסט נישט קיין געלט, מ'דארף מ'דארף דאנקען דעם אייבערשטן. איין מאל איז געווען עפעס א אלטע אראבער, און דער אלטער אראבער זאגט ס'איז נישטא קיין אייבישטער, אברהם אבינו זאגט אים אנטשולדיגט, האסט געגעסן? באצאל! זאגט ער, באצאל נישט, קיינער באצאלט נישט דא. זאגט אים אברהם אבינו, דא באצאלט מען נישט, ווייל מען דאנקט דעם אייבישטן, אז דו ווילסט נישט דאנקען דעם אייבישטן, באצאל! און דער אראבער הייבט אן ארויסצוגיין, האט אברהם אבינו גענומען א שטעקן, האט אים אנגעפאנגען רייסן שטיקערען, זאגט דער מדרש,

שם שמים אין יעדן איינעם, אז ס'איז דא א באשעפער, האב סבלנות פאר אים, איך האב סבלנות פאר אים, וויפיל יאר האב איך סבלנות פאר אים? דאס איז די זאך פון א מלמד, די מלמד דארף אלץ אלץ ואנוהו, איך גיי טון וואס דער אייבערשטער טוט, דער אייבערשטער האט סבלנות פאר מיר, דער אייבערשטער האט סבלנות פאר אנדערע, איך וועל האבן סבלנות פאר די קינדער. דער אייבערשטער זאל ענק געבן הימלישע כוחות אז עטס זאלט האבן כח פאר די קינדער. איך האב געשריבן א בריוועלע, האסט באקומען? אלעס גייט אביסל א דעלעי יעצט ווייל די הדפסה שיקט בריוון פאר די מלמדים און די מנהל די זעלבע זאך, די מנהל דארף אויך חיזוק.